שטייענדיג אין די ימי תשלומין פון חג השבועות, וועלן מיר רעדן היינט א נקודה בנוגע דער ענין פון לימוד התורה, וואס מען דארף לערנען תורה ביגיעה בהתמדה ושקידה, יעדער איינער האט זיך זיכער געקומען צו גיין מתן תורה, האט זיך אונטערגענומען אויף זיך, מקבל געווען די תורה פונדאסניי, און אין לימוד התורה איז דאך ידוע אז ס'דארף זיין דער ענין פון יגיעה בתורה, ס'איז נישט גענוג דער עצם ענין פון לימוד התורה, נאר ווי די חזל זאגן אז יגעתי ולא מצאתי אל תאמין, לא יגעתי ומצאתי אל תאמין, יגעתי ומצאתי תאמין, ס'מאנט זיך דער ענין פון יגיעה און הארעוואניע אינעם ענין פון לימוד התורה. איז וועלן מיר רעדן היינט אביסל וועגן אט דעם ענין, פון יגיעה בתורה און די כוחות, פון וואנט נעמט מען די כוחות אז מען זאל טאקע קענען מצליח זיין אין לימוד התורה, וואס אמאל יעדער איינער וויל טאקע לערנען תורה, אבער פון דעסט וועגן ס'איז אסאך מאל קומט עס אן זייער שווער, און אמאל איז פאראן די טענה וואס מענטשן האבן אז מ'הארוועט און מ'הארוועט און ס'ווערט זייער שווער, נישט אלעמאל האב איך דעם חשק, איז פון וואנט נעמט מען אט אט די כוחות אז מ'זאל קענען טאקע מצליח זיין אין לימוד התורה מיט די אלע שוועריקייטן וואס איז דא מבית ומבחוץ. איז אט די ערשטע זאך מען דערציילט א סיפור א ידוע וואס דער רבי פלעגט דערציילן כמה פעמים אין דעם נאמען פון דעם שווער פון דעם רעבן רייאץ וואס ער דערציילט וואס האט פאסירט מיטן צמח צדק אז אמאל איז געקומען צו גיין א חסיד א אינגערמאן אדער א בחור געקומען צום צמח צדק און ער האט גע'טענה'ט צום צמח צדק וואס זאל איך טון אז איך האב נישט קיין חשק ס'ווילט זיך מיר נישט לערנען האט אים דער צמח צדק געזאגט, געענטפערט, אזוי, אזוי, איז דאך זייער גוט. אז מען האט נישט קיין חשק, און דעמאלט לערנען איז דאך זייער גוט. וואס זאל איך טון אז איך האב יא חשק אין לערנען? דאס הייסט דער צמח צדק האט אים געגעבן צו פארשטיין, אז אדרבה, אז דאס וואס ביי אים איז פאראן אט דער נסיון, די שוועריקייט, ס'קומט אים אן שווער דער לערנען, איז דאס נאך אסאך טייערער קען ער דעמאלט טון און הארעווען און לערנען, וואס דאס האט אין זיך א ספעציעלע יקר, א ספעציעלע חשיבות, בשעת דער לימוד התורה קומט צו גיין דורך יגיעה און דורך הארעוואניע, הגם ער האט נישט קיין חשק איז ער זיך מתגבר אויף זיך און לערנט. מה שאין כן ביי דעם צמח צדק אליין, וואס ביי אים איז דער ענין שוין געווען אז ער האט געהאט א געשמאק און א תענוג, האט ער געפילט אז ביי אים האט געפעלט אט דעם ענין אט די טייערקייט פון יגיעה שבתורה. על דרך זה דערציילט דערציילט דער רבי דערציילט אמאל וואס ער האט געהערט פון דעם רעבן רייאץ נאך א סיפור בקשר לזה אז דער צמח צדק האט געמאנט ביי דעם זון ביי דעם רעבן מהרש דער ענין פון לימוד ביגיעה דערציילט אז דער רבי מהרש איז געווען א בעל חושים נפלאים בדרך הטבע דאס הייסט אז ער נאך געווען אלס קינד איז ער געווען א בעל חוש נפלא א בעל זיכרון און ער האט גלייך געכאפט דעם עמק הסוגיא, איז במילא האט ער נישט געדארפט צופיל הארעווען. פלעגט ער לערנען א ריבוי אבער ער האט נישט געהארעוועט. דער צמח צדק האט אים אמאל געהייסן לערנען א מסכתא, געווען מסכתא מנחות, און נאכדעם וואס ער האט געענדיגט די מסכתא איז ער געקומען זיך פארהערן. צמח צדק האט אים פארהערט און ער האט געוואוסט זייער גוט. דער צמח צדק האט אים געפרעגט אויף איינע פון די סוגיות צי ער האט געהארעוועט אין אט די סוגיא, האט ער געזאגט ניין, כ'האב עס פארשטאנען. דער צמח צדק האט א קרעכץ געטאן און האט געזאגט אז מען דארף הארעווען, און דאס האט געפועלט ביי דעם רעבן מהרש אז ער האט גענומען הארעווען ביגיעה גדולה אין לימוד התורה ביז ער געווארן האט געהאט כל מיני וואונדן, פצעים, זאכן וואס האבן ארויסגעגאנגען אים בלוט אין אויפן שטערן, און ער האט געדארפט אויפהערן זיין הארעוואניע ווייל פון דעם גודל היגיעה האט עס אים געשאדט אין בריאות הגוף. וואס דאס הייסט אז ס'איז דא א ענין מיוחד אז לימוד התורה דארף זיין דווקא ביגיעה. אויף צו ארומרעדן אטא דעם ענין וועלן מיר נעמען היינט דעם מאמר חזל, די גמרא אין מסכת שבת אין דף פ ח, און רעדן וועגן אטא דעם מאמר חזל הידוע וואס די גמרא זאגט דארטן אויף די ויתייצבו בתחתית ההר, וואס ס'איז א מאמר חזל וואס אסאך מפרשים שטעלן זיך אויף דעם, אויף די שוועריגקייטן אויף אטא דעם מאמר חזל, וואס ער זאגט דארטן אויפן פסוק ויתייצבו בתחתית ההר, אמר רב חמא בר חסא, וואס ער זאגט אז מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם הר כגיגית. אז דער אייבישטער אז ס'איז געקומען צו גיין דער זמן פון מתן תורה, האט דער אייבישטער גענומען און ער האט אוועק געשטעלט דעם האר, ארויף געלייגט דעם האר כגיגית, אזוי ווי א א פאס אדער כיוצא בזה, ער האט ארויף געלייגט דעם האר אויף די אידן, און ער האט זיי געזאגט אז אם אתם מקבלים התורה איז הרי מוטב. אבער אם לאו, שם תהא קבורתכם, דער אייבערשטער האט זיי געזאגט, וועט איר מקבל זיין די תורה איז גוט, און אז נישט, איז שם תהא קבורתכם. און די גמרא איז ממשיך, אז מכאן מודעה רבה לאורייתא, אז פון אט אט דעם סיפור, אז דער אייבערשטער האט אויף די אידן כופה געווען, ארויפגעלייגט דעם הר, און ער האט זיי מכריח געווען אויפנעמען די תורה, איז פון דעם געווארן א מודעה רבה לאורייתא, ווי רש י איז מסביר, אז אידן האבן געקענט טענה'ן אז זיי זענען געווען אנוסים, זיי האבן באמת נישט געוואלט מקבל זיין די תורה, מען האט זיי מכריח געווען, און במילא איז געווען א תירוץ פארוואס מען זאל נישט וועלן מקבל זיין די תורה שפעטער, און הדר קיבלוה בימי אחשורוש, אז שפעטער בימי אחשורוש איז דעמאלט מיט די אהבת הנס ווי רש י זאגט, אז די גרויסע ניסים וואס אידן האבן געזען אין זמן פון אחשורוש, האט עס ביי זיי פועל געווען אז זיי זאלן מקבל זיין די תורה. וואס די גמרא איז א שווערע גמרא, שווער צו פארשטיין וואס איז דארטן פארגעקומען. וואס לכאורה, יא, איז דאך נישט פארשטאנדיג. און ווי תוספות פרעגט דאך די שאלה, אויפן ארט, אז לכאורה, די אידן האבן דאך אויפן, א טאג פאר דערויף, אין ערב שבועות, ה' סיוון, האבן דאך אידן מקבל געווען אויף זיך, דעם קבלת עול מלכות שמים בשעה שהקדימו ישראל נעשה ונשמע, ווי רש י זאגט אין פרשת משפטים אז די הקדמת נעשה לנשמע איז געווען ערב שבועות, איז אידן האבן דאך געשריגן אלע צוזאמען ויענו כל אלע צוזאמען כאחד דעם דעם דעם נעשה ונשמע און הקדימו נעשה לנשמע, דאס הייסט זיי האבן זיך איבערגעגעבן צו דעם אייבערשטן און מקבל געווען די תורה ברצון, און וואס איז געווען די סיבה און דער ענין וואס האט געדארפט זיין אין טאג פון מתן תורה אויף מארגן, אז ויתיצבו בתחתית ההר כפה עליהם הר כגיגית? די שאלה פרעגט תוספות און תוספות ענטפערט אז דאס איז געווען אז אז דער אייבישטער האט חושש געווען אז טאמער אידן וועלן זען דעם אש הגדולה זיי וועלן זען דעם גרויסן פייער און ווי חזל זאגן אז על כל דיבור פרחה נשמתן וועלן זיי זיך דערשרעקן און דעמאלט וועלן זיי חרטה האבן און דערפאר איז געווען דער ענין פון כפה עליהם הר כגיגית. וואס אט דעם תוספות דארף מען פארשטיין פארוואס האט דער אייבערשטער חושש געווען אז זיי זאלן נישט וועלן מקבל זיין וואס איז נישט געווען גענוג די קבלה זיי האבן געזאגט נעשה ונשמע יא און וואס איז געווען דער תועלת טאקע וואס טאקע דער עניין שבזה אויף מכריח זיין אידן מקבל זיין תורה ומצוות וואס איז דא דער גאנצער עניין וואס איז דא דער גאנצער סיפור וואס איז דא אין דעם כמה וכמה ביאורים וואס מיר וועלן רעדן דא איז בעיקר ערשטנס יא דער ביאור ווי דער ענין איז על פי פשט און עמק הפשט, ווי דער רבי שרייבט אין איינע פון די בריוון, גיט עס צו פארשטיין, מיוסד אויף די ביאורים פון רבותינו נשיאינו, און אין דעם גופא איז פאראן ווי דער ענין ברענגט זיך אין תורה פון דעם הייליגן בעל שם טוב, און ווי דער ענין ברענגט זיך אין די תורה פון דעם אלטן רבי'ן. איז אנהייבנדיג פון דעם ביאור. וואס איז טאקע די פשט אין די גמרא דא אינעם עמק הפשט, וואס איז דא פארגעקומען, וואס איז דא דער הר כגיגית, איז דער ווארט איז אז בשעת אידן זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים, און זיי האבן געהאט די, זיי האבן דעמאלט געזען בגלות די גרויסע ניסים וואס דארטן איז פארגעקומען, יא ס'איז סיי סיי די מכות וואס דער אייבערשטער האט געגעבן אידן אין מצרים די וואס דער אייבערשטער האט געגעבן די מצרים און די יציאת מצרים וואס איז געווען ביד חזקה און די גילויים נפלאים וואס איז געווען ביציאת מצרים און קריעת ים סוף שפעטער מלחמת עמלק די אלע עניינים יא איז בשעת ס'איז אנגעקומען דער מינוט פון מתן תורה איז דעמאלט געווען באופן כזה אז ביי אידן האט זיך דערהערט אז ס'איז נישט שייך קיין אנדערע זאך. דאס הייסט אז ביי אידן האט זיך דערהערט דער אמת, ס'האט מאיר געווען בנשמתם מיטן גרעסטן עמק אינעם פנימיות הנשמה דער אמת פון תורה, ביי זיי האט זיך דערהערט אז תורה דאס איז אזא ענין וואס דאס איז נוגע בנפש ממש, און מקיים זיין תורה ומצוות איז לעבן. און חס ושלום אז מ'איז נישט מקיים תורה ומצוות איז דאס היפך החיים. דאס הייסט אז דער פשט אז מלמד שכפה עליהם הר כגיגית ס'איז דאס איז נישט דער פשט ווי מען מיינט עס כפשוטו אז דער אייבערשטער האט גענומען דעם בארג און ארויפגעלייגט אויף די אידן און זיי געזאגט אדער איר לערנט תורה אדער מען ווארפט אייך דעם בארג אויפן קאפ און מען גייט אייך אלעמען הרג'ענען. נישט דאס איז דער פשט. דער פשט איז אז ביי די אידן אין דעם מאמענט שטייענדיג בהר סיני פנים אל פנים דיבר הוי' עמכם, זיי האבן דעמאלט דערפילט און דערהערט בעמק נשמתם אויף וויפיל תורה און מצוות איז אמת און אויף וויפיל תורה און מצוות איז דאס איז נוגע בנפשתם ובנשמתם חייהם ממש, אז אן תורה און מצוות איז כביכול חייהם אינם חיים. און דאס הייסט אין אנדערע ווערטער אזוי ווי מען זעט אין חיי היום יום איז דא אסאך מאל א מענטש קען ס'דא אפילו אין עניינים גשמיים קען מען זען אז אסאך מאל מענטשן מען מיינט אז ס'דא זאכן וואס מען גיבט זיך נישט אכטונג אין געזונט מאכלים אדער הנהגות זאכן וואס א מענטש ער האט געהערט ער ווייסט אז די דאקטורים זאגן אז ס'איז נישט געזונט. אז דער ענין איז נישט כדאי פארן בריאות הגוף, און די זאך דארף מען נישט טון, די זאך דארף מען נישט עסן, די זאך דארף מען נישט טון, אבער פון דעסטוועגן, ער ווערט נישט נתפעל, ער זעט עס נישט, ער זעט נישט דעם חורבן, דערווייל האט ער הנאה, ער קען עסן, ער קען טרינקען, כל מיני הנהגות, אין הנהגות האדם אין חיי היום יום, וואס דער מענטש פילט נישט אז דער זאך שאדט אים אין געזונט אדער שאדט אים אין בריאות, אדער אין אנדערע עניינים. יא, אבער ס'פאראן אמאל מאמענטן וואס דער אמת לייכט, אמאל איז דא א מאמענט וואס א מענטש פילט, יא, דערהערט, וואס וואס אז ווי ווי וויפיל ס'איז מזיק און וויפיל ס'איז נישט, ער דערהערט עס מיט אזא מין עומק, אז אין דעם מאמענט ווערט ביי אים אינגאנצן אפגעפרעגט און מופרך אז אט די הנהגה, דאס הרג'ט אים אוועק, דאס איז אינגאנצן היפך הטבע שלו, דאס טאר ער נישט טון. מ'זעט עס במוחש. ביי מענטשן וואס ווערן למשל א מענטש וואס ער פאלט דורך אין עניינים פון גניבה, מיינט ער אז עס איז גארנישט געשען, איין מאל, צוויי מאל, דריי מאל האט ער נישט געכאפט, אבער בשעת ער זעט אז ער פארלירט זיין לעבן און אז די אלע צרות און די אלע זאכן האט אים געכאפט, ווערט ביי אים אזא חרטה פנימית אז ער פילט אז חייו אינם חיים. וואס דאס איז זאכן וואס מען זעט עס אין חיי היום יום. וואס על דרך זה איז אויכעט ברוחניות העניינים. א מענטש דערהערט נישט אסאך מאל דעם חומר הענין פון טון א עבירה, און לאידך גיסא ער דערהערט נישט דעם גודל הענין פון טון א מצוה. ער ווייסט טאקע, עס שטייט אין פסוקים, כי הם חיינו ואורך ימינו, און ער ווייסט טאקע וואס שטייט אין פסוק, ראה נתתי לפניך החיים והטוב והמוות והרע, ובחרת בחיים. עס איז טאקע אלץ אמת, ויציב ונכון, ס'איז אלץ ריכטיג, אבער פון דעסטוועגן, ער אליין אין זיין חיי היום יום פילט ער נישט אט דעם ענין, ער דערהערט נישט אז דער ענין פון טוב, תורה ומצוות, איז חיים, לעבן, און אז דער ענין פון רע, ענינים פון עבירות, איז דער ענין פון מוות חס ושלום, ער דערהערט נישט דעם ענין. ווי ס'ווערט דערציילט אויפן צמח צדק, אז בשעת דער צמח צדק איז געווען, אמאל געווען אסיפת הרבנים אין פעטערבורג, וואס די ממשלה האט געוואלט מאכן שינויים, אין ענייני הממשלה, און ס'איז געווען דעמאלט א גרויסע אסיפה מיט א גרויסע סכנה אין די אסיפה, אויף שטעלן זיך אנטקעגן די ממשלה, זיי האבן געוואלט מאכן שינויים אין הנהגות פון אידן, אין עניינים פון חינוך, און דער צמח צדק איז געשטאנען מיט א גרויסע מסירת נפש אנטקעגן די ממשלה. איז איינע פון די סיפורים הידועים יעמאלט, וואס מ'האט געפרעגט דעם צמח צדק, ווי האט ער זיך געשטעלט, אנטקעגן די ממשלה, איינער פון די גרויסע מענטשן וואס זענען דארטן געווען אין די אין דעם אין דער אסיפה, ער האט געפרעגט דעם צמח צדק, און יענער איז געווען א מענטש וואס האט געוואוסט די הלכות אין תורה, האט אים געזאגט ס'שטייט דאך אז א מורד במלכות איז חייב מיתה, די וועג ווי דער צמח צדק האט זיך אוועק געשטעלט אנטקעגן די מלוכה, איז דאס געווען א אפענע מרידה במלכות, ער האט טאקע געזעצן דעמאלט צוויי און צוואַנציק מאל אין תפיסה, וואס איז געווען א גרויסע סכנה פאר דעם צמח צדק, האט ער אים געפרעגט, ווי טוט דאס א זאך היפך הלכה וואס די הלכה זאגט א מורד במלכות איז חייב מיתה? האט אים דער צמח צדק געענטפערט, טאקע מורד במלכות איז חייב מיתה בגוף, אבער א מורד במלכות שמים איז דאך חייב מיתה בנפש, און וואס איז ערגער? דאס הייסט אבער דער צמח צדק האט ער געפילט און דערהערט אין גאר אין א פנימיות אז ביי אז אז א מרידה במלכות שמים איז דאס א ענין פון מיתה רוחנית וואס מיתה רוחנית איז ערגער ווי מיתה גשמית אבער אנשים כערכינו אנשים פשוטים דערהערן נישט אט דעם ענין און דאס איז געווען אט דער חידוש במתן תורה וואס ביי אלע אידן בלי יוצא מן הכלל איז אין דעם מאמענט וואס דער אייבישטער איז צוגעקומען צו גיין צו דעם הר סיני און ער האט מגלה געווען ס'איז געשטאנען דער אנכי הוי' אלוקיך איז אין יענעם מאמענט האט זיך דערפילט אין דעם נפש פון יעדן אידן דער אמת אז אם אתם מקיימים את התורה מוטב אז לערנען תורה מקיים זיין מצוות איז לעבן און מוטב און דעמאלטס איז גוט און גוט ברוחניות און גוט בגשמיות, ואם לאו, אז ס'איז נישט דא, אז דער לעבן איז נישט קיין לעבן פון תורה ומצוות, איז אויב נישט, איז שם תהא קבורתכם, איז דאס קיין לעבן נישט, איז דאס קבורתכם, איז דאס א, איז דאס, איז דאס א ענין פון מוות, א ענין פון באגראבן זיך. און דאס איז געווען דער געפיל און דעם דערהער וואס זיי האבן געפילט אין יענעם מאמענט. בשעת אבער ס'איז געגאנגען אויף מארגן פון מתן תורה, און דער הרגש, דער געפיל איז אוועק געגאנגען פון זיי, דאס איז געווען מער נישט אין דעם מאמענט האט דער אייבישטער געמאכט פילן אט א דעם געפיל. בשעת אבער ס'איז אריבער געגאנגען נאך מתן תורה און ס'איז אוועק געגאנגען אט א דער מאמענט, במשוך היובל המה יעלו בהר, ס'איז געווען דער סילוק השכינה, איז ממילא אויך געווען דער סילוק פון אט א דעם געפיל, איז אויף מארגן פון נאך מתן תורה האבן אידן נישט דערפילט אט א דעם ענין. און ממילא איז געקומען צו גיין דער מודעא רבה, זיי האבן נישט געהאט אט א דעם הרגש, און איצטער אז איך האב נישט דעם הרגש, איז פארוואס זאל איך זיך טאקע אונטערנעמען תורה ומצוות בשעת ס'ווערט שווער, און ס'איז נישט געשמאק, און ס'איז נישט גרינג, און דעם געפיל האב איך נישט איצטער. איז במילא דאס איז דער ביאור אין די הבנה פון עומק הפשט אין דעם מאמר חזל. אבער ווי דער אלטער רבי גיט צו נאך א נקודה אין דעם עומק הענין אין די מאמרים פון פורים וואו דארטן רעדט ער ארום דעם ענין וואס די גמרא זאגט דא אז ביי פורים איז געווען דער קיימו וקיבלו איז דער אלטער רבי איז מוסיף אז דאס איז געווען נאך מער פון דעם אז דער כפה עליהם הר כגיגית איז געווען דער גילוי אהבה העליונה דאס הייסט אז ס'איז נישט נאר די ווארט אז זיי האבן דעמאלט דערהערט דעם אמת, נאר ס'איז אויך געווען אויכעט נאך טיפער פון דעם, דער אייבישטער, מצד דעם וואס דער אייבישטער האט אין יענע תקופה געמאכט אזויפיל ניסים, און אזויפיל גילוי אלוקות וואס זיי האבן געזען אין די גאנצע תקופה, פון יציאת מצרים, קריעת ים סוף, מלחמת עמלק, ירידת המן, ביז מתן תורה וואס מ'האט געזען דעם וירד הוי' על הר סיני מיט די קולות וברקים די אלע גילויים איז געווען א גילוי אהבה עליונה פון די העכסטע מדריגות, דער אייבישטער האט ביי זיי ארויסגערופן, דער אייבישטער האט באוויזן א מורא'דיגע אהבה, אזוי ווי מ'געפינט ווי דער פסוק זאגט כמים הפנים לפנים כן לב אדם אל אדם, אז אין טבע האדם איז אז בשעת א מענטש באווייזט א ליבשאפט צו א צווייטן מענטש, ער ווייזט אים א אמת'ע ליבשאפט, איז בטבע איז דאס גורם אז ס'ציט צוריק אז דער צווייטער וועט דיך אויכעט ליב האבן. כמים הפנים לפנים כן לב אדם אל אדם, אזוי ווי אז מ'קוקט אין וואסער שפיגלט זיך אפ די פנים, ס'איז א נאטורליכע זאך, אזוי איז דער טבע. על דרך זה כן לב אדם אל אדם, אז ווי ס'שפיגלט זיך אפ אט די אהבה, בשעת איך באווייז א ליבשאפט צו איינעם, איז אט די אהבה פילט זיך דארט ביי יענעם און ער באווייזט מיר צוריק די אהבה. איז במילא דאס איז געווען די חידוש ביי מתן תורה, אז דער אייבערשטער האט געוויזן די אידן אזא גרויסע אהבה דורך די ניסים און די גילויים און די התגלות אלוקות און התגלות השכינה וואס איז געווען מתן תורה, אט דער אהבה וואס דער אייבערשטער האט ארויסגערופן צו אידן, האט במילא גורם געווען ביי אידן א אהבה כמים הפנים לב טהור אהבה נפלאה צו דעם אייבערשטן וואס ביי זיי איז געווארן א רצון אחד להוי' לבדו, נאר איין און איינציגן רצון צו וועלן זיך איבערגעבן צום אייבערשטן בתכלית מיט א אהבה רבה שלמעלה מטעם ודעת. אט אט די אהבה רבה דאס איז וואס רופט זיך אן כפייה. פונקט פארקערט ווי ס'איז ווי מען מיינט דא גאר בפשטות אין פשט פון די גמרא, א כפייה פון יראה, א כפייה פון פון כפייה בשוטים, א כפייה מיט א מיט א שטעקן, נאר פונקט פארקערט, דאס איז א א כפייה פון ליבשאפט, און אזא ריבוי ליבשאפט וואס דער אייבישטער האט געוויזן אידן אין יענעם מאמענט פון יציאת מצרים, איז די ליבשאפט איז געווען בדרך כפייה, דאס הייסט, אזא גרויסע ליבשאפט, איינער באווייזט דיר, ער ראטעוועט דעם לעבן, ער באווייזט דיר ניסים ונפלאות, און ער גיט דיר אלץ, ווי שייך אז דו זאלסט זיך אפזאגן אז ער קומט צו גיין און בעט ביי דיר, יא, צי איר ווילט מקיים זיין מקבל זיין די עשרת הדיברות מקבל זיין תורה ומצוות, איז דאך נישט שייך אנדערש, איז זיכער אז אידן האבן גלייך געשריגן אז הקדימו נעשה לנשמע, אלץ איז דער אייבערשטער כל אשר יאמר לך אלקים הוי' נעשה, מען גיט זיך איבער אינגאנצן צום אייבערשטן, דאס איז אבער געווען מצד דעם גילוי אור מלמעלה. די גילוי אהבה עליונה. בשעת אבער עס איז נסתלק געווארן אט די אהבה עליונה, עס האט זיך שוין נישט דערהערט אט דער כפייה פון די אהבה עליונה, און עס איז געווארן די עבודה מצד לבושים, לבושי הטבע, די עבודה וואס איז אראפגעקומען מער בהתלבשות, און עס הערט זיך נישט אזוי בגלוי די אהבה עליונה, די עבודה דארף זיין מצד דעם אדם מצד עצמו, איז דעמאלט מודעה רבה לאורייתא, אז זיי האבן נישט, זיי האבן נישט געוואלט באמת, עס איז נישט געקומען פון זיך, עס איז געקומען מצד דעם גילוי אור, מצד די אהבה עליונה אבער עס איז נישט געקומען מצד עצמו. און דערפאר איז געווען מודעה רבה לאורייתא, ביז ס'איז געקומען ימי אחשורוש, וואס ימי אחשורוש איז געווען א זמן וואס איז נישט געווען קיין גילויים, אזוי טייטשט דער אלטער רבי, וואס לכאורה איז דאס נישט ווי רשי טייטשט, נישט מצד אהבת הנס, נאר פארקערט, מצד די גרויסע העלמות והסתרים וואס איז יעמאלט געווען, זמן המן, גזירת המן להשמיד להרוג לאבד רחמנא ליצלן את כל היהודים, און דווקא אין אזא זמן פון העלם והסתר בתכלית וואס איז נישט דא קיין גילוי, איז נתעורר געווארן ביי אידן די מסירת נפש מצד עצמם בכח עצמם, דאס וואס א איד בעצם האט אין זיך א מוראדיגע התקשרות צום אייבערשטן וואס א איד נישט ער וויל און נישט ער קען זיך אפרייסן פון געטליכקייט, און דער מסירת נפש איז נתגלה געווארן דווקא בימי הפורים, און דאס האט ארויסגערופן ביי אידן די קבלה אז זיי האבן מקבל געווען תורה נישט נאר מצד ווייל מלמעלה באווייזט מען זיי א ליבשאפט, נאר מצד עצמו ובכח עצמו מצד זייער אייגענער התקשרות עצמית צו אלוקות, און דערפאר איז דאס געווען א קבלה אמיתית און קבלה נצחית. און אט דא קומט צו גיין די פירוש הבעל שם טוב. וואס דער בעל שם טוב גיבט צו דא א נקודה, וואס דא קומט מען צוריק צו די התחלה וואס מיר האבן גערעדט, ווי אזוי דער ענין קומט אראפ אין עבודה בפועל, און די השפעה וואס דאס האט אויף אידן בכל הדורות. אט דאס וואס מען זאגט אז ס'איז נישט געווען גענוג, אט דאס וואס די אידן האבן ערב שבועות מקבל געווען אויף זיך און געזאגט הקדימו נעשה לנשמע, און ס'האט געדארפט זיין דווקא אז מלמעלה זאל זיין דער גילוי דער ענין פון פון כפה עליהם הר כגיגית. זאגט דער הייליגער בעל שם טוב די ווערטער, אז אפילו ס'איז פאראן אמאל א מענטש וואס אינו חושק, דאס זאגט דער בעל שם טוב, יא, אז ללמד, דאס קומט אונז אויסלערנען, שגם כשאינו חושק בתורה ועבודת השם, אז ס'פאראן זמנים וואס א מענטש האט נישט קיין חשק אין תורה ועבודת השם, מכל מקום אינו בן חורין לבטל. איז ער נישט פריי, ער קען נישט ווערן בטל. רק יעשה בעל כרחו, וידמה כמו שכופין אותו לעשות בעל כרחו. ער זאל טון אין אן אופן פון בעל כרחו, יא, כאילו כפה עליהם הר כגיגית, הגם ער האט נישט קיין חשק. לכאורה, וואס זאגט דא דער בעל שם טוב? וואס איז דער עומק פון דברי הבעל שם טוב? איז אויף דעם איז דא פון רבין א מאמר, וואס דארטן דער רבי גיט צו פארשטיין דעם עומק דברי הבעל שם טוב גאר אויף א רייכן אופן. און דער בעל שם טוב זאגט דאס אזוי, ס'פאראן צוויי אופנים אין עבדות, דער ענין פון קבלת עול, וועגן דעם רעדט מען דאך דא, הקדים ונעשה לנשמע, דער ענין פון א עבד, די איבערגעגעבנקייט פון א עבד איז דא אויף צוויי אופנים, ס'איז דא וואס א עבד האט זיך אליין איבערגעגעבן אלס א עבד, ער האט זיך איבערגעגעבן, ער האט מחליט געווען אז ער וויל זיין דער עבד פון אט דעם אדון. און ער איז מקבל עול מלכותו, ער איז מקבל דעם עול אדון, און ער גיט זיך איבער, און ער וועט טון אלץ וואס ער וויל טון, ביי טאג און ביינאכט, און וועט האבן איבערגעגעבן, מיטן גאנצן איבערגעגעבנקייט. אבער דאס איז געקומען פון זיין החלטה. ס'איז דא אבער א צווייטער ענין פון עבדות, וואס דער אדון האט בוחר געווען אין דעם עבד, און דער אדון האט געמאכט פון דיר א עבד. על דרך ווי מען געפינט אין הלכה, די גמרא אין קידושין, אז ס'איז פאראן די צוויי סארטן עבדים, אז ס'איז דא עבד עברי מוכר עצמו, און ס'איז דא עבד עברי וואס מכרו בית דין. בשעת ס'איז מוכר עצמו, ווי די גמרא זאגט, יא, איז דאס איין סוג פון פון פון פון מסירה און נתינה, איין סוג פון פון שיעבוד, די איבערגעגעבנקייט פון א עבד וואס מוכר עצמו, און ס'איז דא א צווייטער סארט שיעבוד, א עבד עברי וואס מכרו בית דין, ווי די גמרא זאגט, א מענטש וואס האט גע'גנב'ט, נישט געהאט קיין געלט און בית דין פארקויפט אים. און ס'איז דא א גרויסע נפקא מינה אין הלכה, ווי די גמרא זאגט, אז אויב ס'איז מוכר עצמו, איז אין רבו מוסר לו שפחה כנענית, אויב ס'איז מכרו בית דין איז רבו מוסר לו שפחה כנענית, דאס הייסט, אז בשעת ס'איז מוכר עצמו, איז דאס נישט א שיעבוד בתכלית, נישט אינגאנצן משועבד, און דערפאר דער רבו קען אים נישט געבן קיין שפחה כנענית. בשעת אבער מכרו בית דין איז עס א גרעסערע שעבוד און דערפאר דער רבו קען אים אפילו געבן א שפחה כנענית ווי די גמרא איז מסביר די פרטי הלכה שבזה. וואס הייסט דאס אז דאס איז א באזונדערע סוג עבדות? צו ערשט ס'איז דא אין דעם א מעלה ס'איז דא אין דעם א מעלה. ס'איז דא די מעלה פון איך האב זיך אליין איבערגעגעבן, מיין בחירה, פון זיך אליין בכח עצמו איך האב מחליט געווען אז איך וויל ווערן א עבד, לכאורה דאס איז די גרעסטע זאך וואס קען זיין, איך האב זיך איבערגעגעבן אלס א עבד. אבער ס'דא אין דעם א חיסרון. דער חיסרון וואס איז דא אין דעם, בשעת די עבדות איז מיין החלטה, מיין בחירה, קומט פון מיין מציאות, האט עס אין זיך עכט א ענין פון מדידה והגבלה. יא, ס'ווערט אמאל שווער, און ס'ווערט אזוי שווער וואס איך פיל אז איך האב נישט די כוחות, איך האב נישט דעם חשק, איך האב זיך איבערגעגעבן, מצד איך האב געפילט אין דעם א געשמאק, איך האב געוואלט, ס'איז געווען אין א תנועה פון א התעוררות, אבער איצטער, די התעוררות איז אוועק, איך האב נישט קיין חשק, ס'איז געווארן שווער, ס'איז דא גרעסערע נסיונות, איך קען זיך נישט מתגבר זיין, איך האב נישט די כוחות. בשעת אבער אז דעם ס'קומט די עבדות קומט ווייל מלמעלה האט מען געמאכט פון דיר א עבד, יא, דאס ס'קומט מלמעלה איז דעמאלט איז דאס נישט תלוי אין דיר, דאס איז תלוי אין דעם אדון, און וויבאלד ס'איז תלוי אין דעם אדון איז דעמאלט די כוחות איז אן הגבלות. דאס הייסט אז מ'רעדט דאס אין דעם נמשל, מצד די אידן און דעם אייבערשטן, אויב די התקשרות, אויב די איבערגעגעבנקייט, די עבדות, איז מער נישט מיין אייגענע החלטה וואס איך האב זיך איבערגעגעבן אלס א עבד, איז דעמאלט האט עס אין זיך א מדידה והגבלה, לפי די כוחות און לפי די הגבלות וואס דער מענטש קען. א מענטש האט מדידות והגבלות, און לויט זיינע כוחות האט ער זיך איבערגעגעבן, אמאל איז טאקע שווער, אמאל איז טאקע פאראן נסיונות, שוועריקייטן, מבית ומחוץ, ער האט נישט קיין חשק, ער האט שוועריקייטן, ס'דא נסיונות, ס'דא העלמות והסתרים, ס'דא כל מיני זאכן וואס שטערן אים, איז דעמאלטס זאגט ער, נישט דאס האב איך געמיינט, איך האב זיך אונטערגענומען פאר דעם און דעם תנאים, אבער אז אויף אזעלכע שוועריקייטן האב איך זיך נישט פארגעשטעלט, און איך האב נישט די כוחות אויף דעם, ווייל ס'איז טאקע מצד מיינע כוחות, ביז דארטן בין איך אנגעקומען, מער ווי דעם קען איך נישט. בשעת אבער א איד ווייסט דעם אמת אז דאס איז נישט נאר וואס איך בין געווארן א עבד, דאס איז דער כפה עליהם הר כגיגית, דאס הייסט אז דער אייבערשטער האט אונז געמאכט עבדים. די עבדות פון א אידן איז נישט נאר וואס ער האט, טאקע דא דער הקדימו נעשה לנשמע, דאס איז א מורא'דיגע זאך, דאס איז א וויכטיגע זאך, דאס איז די עבודה בכח עצמו וואס איז געווען ביי מתן תורה. אבער לאידך גיסא, דער אייבערשטער האט זיך נישט מסתפק געווען, מצד אהבתו הגדולה פון אידן האט דער אייבערשטער זיי געמאכט עבדים מלמעלה, ער האט זיי משעבד געווען, כפה עליהם הר כגיגית האט דער אייבישטער געפועל'ט אז די שעבוד פון א אידן זאל זיין נישט נאר לפי די הגבלות פון די נברא פון דעם מענטשן מצד עצמו, נאר די שעבוד זאל זיין לפי די כוחות פון דעם בורא, און וויבאלד אט די שעבוד פון א אידן איז מצד די כוחות פון דעם בורא, איז נישטא קיין מדידות והגבלות, איז דעמאלט נישטא קיין שום זאך וואס קען אפשטעלן א אידן פון דינען דעם אייבישטן, און דערפאר אויף דאס זאגט דער בעל שם טוב שגם כשאינו חושק, נאך אינו חושק איז כולל א ריבוי עניינים, והגם די לשון הבעל שם טוב איז חשק, איך האב נישט קיין חשק, און אמאל איך קען טאקע נישט, ס'איז מיר שווער, איך פיל אז דאס איז צו א שווערע סוגיא, צו א שווערע ענין, איך האב צופיל שוועריקייטן, איך האב צופיל דאגות און טרדות וכו', כל אחד לפי עניינו. קומט צו גיין דער בעל שם טוב און זאגט, גם כשאינו חושק, איז מלמעלה גיט מען דא די כוחות, אן הגבלות, איז במילא דעמאלט א איד קען זיך מתגבר זיין אויף אלע נסיונות און אלע העלמות והסתרים און דינען דעם אייבערשטן בכל מעמד ומצב, און דאס איז דער עמק הענין פון כפה עליהם הר כגיגית, דער גודל החידוש וואס איז צוגעגעבן געווארן אין מתן תורה אז ס'איז געגעבן געווארן כוחות אן הגבלות. וואס ווי דער רבי איז מסביר אויכעט אין א שיחה, על פי זה איז אויכט פארשטאנדיג דער עמק פון רש"י אויפן פסוק און אנכי הוי' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, די עשרת הדיברות הייבן זיך אן מיטן פסוק אנכי הוי' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. שטעלט זיך רש"י אויף די ווערטער און רש"י זאגט וואס איז די טייטש אשר הוצאתיך מארץ מצרים? על מנת כן הוצאתיכם כשתהיו משועבדים לי. דער אייבערשטער זאגט איך האב אייך ארויסגענומען פון מצרים על מנת כן שתהיו משועבדים לי. וואס וויל ער זאגן מיט דעם? לכאורה איז דאך פארשטאנדיג דאס איז דאך געזאגט געווארן שוין פריער אתם ראיתם די די פסוקים פריער דעם פאר שטייט שוין דער אייבערשטער האט זיי געזאגט אין ב' סיון יא כי מן השמים דיבר איך האב אייך ארויסגענומען פון מצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים וואס וויל ער דא נאכאמאל אשר הוצאתיך מארץ מצרים זאגט רש"י אז דאס וואס דער אייבערשטער האט געזאגט איך ווייס טאקע אז איר האט געזאגט נעשה ונשמע נעכטן ערב שבועות און איר האט זיך איבערגעגעבן צו ווערן עבדים פונעם אייבערשטן און הקדימו נעשה לנשמע, קבלת עול בתכלית, אבער דאס איז געווען פון אייער החלטה, פון אייער בחירה. און וויבאלד ס'איז געקומען פון אייער בחירה, איז קען זיין אז ס'ווערט שווער, וועט איר וועלן אנטלויפן, וועט איר חרטה האבן, אונס, אונס רחמנא פטריה ווי די גמרא זאגט. אויף דעם האט דער אייבערשטער געזאגט, אנכי הוי' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים על מנת כן הוצאתיך שתהיו משועבדים לי, אז דער אייבערשטער האט גע'פועל'ט ביי אידן אזא סארט שעבוד, וואס קומט מצד דעם אדון, מצד דעם אייבערשטן כביכול, און דער שעבוד איז א שעבוד בתכלית. דער איבערגעגעבנקייט איז א איבערגעגעבנקייט וואס האט נישט קיינע הגבלות, און קיין שום העלם והסתר קען דאס נישט אפשטעלן. און מצד דעם האט א איד א כח אין אלע תקופות און אין אלע מצבים, מען האט געזען ביי אידן די שווערסטע תקופות און די שווערסטע העלמות והסתרים, און די זמנים וואס איז פאראן די גרעסטע בלבולים און די גרעסטע תקופות שוועריגקייטן פון גלות, זענען אידן שטענדיג געשטאנען מיט א מסירה ונתינה און געלערנט תורה און געלערנט מיט מסירות נפש, ווי קומט זיך דאס פון דעם כפה עליהם הר כגיגית, מצד אז דעם גילוי מלמעלה, מצד דאס דעם שעבוד מלמעלה וואס דער אייבערשטער האט משעבד געווען אידן צום אייבערשטן. און דאס איז וואס דער צמח צדק האט געזאגט צו דעם חסיד, אז אדרבה, אט דאס וואס איני חושק, און פון דעסטוועגן לערנסטו תורה בהתמדה ושקידה, דאס נעמט זיך פון אסאך א טיפערן ארט, דאס נעמט זיך פון דעם וואס דער אייבערשטער גיט אונז כוחות, און די כוחות דער אייבערשטער גיט עס זיך אן הגבלות, און דערפאר האט דער איד א כח אן הגבלות אז ער קען זיך איבערגעבן טאקע צו תורה ועבודה און דינען דעם אייבערשטן בכל מעמד ומצב, און הובטחנו אז דורך דעם יגעת וועט זיכער זיין ומצאת, איז זייענדיג אין די ימי התשלומים פון חג השבועות, איז דארף מען זיך טאקע נעמען אויף זיך דעם יאך, מקבל עליו עול תורה, וכל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, די אלע שוועריקייטן, די אלע בלבולים, אז מען זאל טאקע קענען לערנען תורה, כל המקבל תורה מעוני סופו לקי ללמדה מעושר, אז מען זאל לערנען תורה בחירות אמיתית, און בקרוב בקרוב בימינו ממש זאל מען זוכה זיין אז מען זאל קענען טאקע לערנען תורה אינעם חירות אמיתית, וואס לא נתאוו החכמים צו ימות המשיח אלא כדי עס זאל קענען זיין פנויים בתורה ובחכמתה ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים.